מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף י"ד עמוד א'. מיר גייען יעצט לערנען די סוגיא פון רבי חנינא סגן הכהנים. רבי חנינא איז געווען א כהן וואס האט געלעבט ביים סוף פון בית שני, וואס ער גייט אונז איבערזאגן עדות, זאכן וויאזוי מען האט זיך געפירט אין בית המקדש ווען ס'איז געקומען צו טומאה מיט טהרות.

נאכדעם קומט די אב הטומאה, דאס הייסט איינער וואס רירט אן די אבי אבות הטומאה, ווערט דאס א אב הטומאה. די נעקסטע סטעפ איז, טאמער די אב הטומאה גייט אנרירן א צווייטע זאך, ווערט עס א ראשון, אויב דער ראשון גייט אנרירן א צווייטע זאך, ווערט עס א שני, ווען די שני גייט אנרירן א זאך, ווערט די נעקסטע זאך א שלישי, דאס הייסט אייביג ס'גייט די טומאה גייט אייביג איין מדריגה ווייניגער פון וואס ס'רירט אן, אז איך ריר אן א אבי אבות הטומאה, ווער איך א אב הטומאה, אז איך ריר אן א ראשון, ווער איך א שני. דאס הייסט אייביג די טומאה ווערט צום נעקסטן חפץ אבער מיט א מדריגה ווייניגער. איז די העכסטע מדריגה האט מען געזאגט דאס איז אבי אבות הטומאה. ווער איז דאס? דאס איז א מענטש וואס שטארבט. א מענטש וואס שטארבט האט די שטערקסטע טומאה, דאס איז די אבי אבות הטומאה. איז טאמער איך גיי יעצט אנרירן דעם מת, ווער איך יעצט די נעקסטע מדריגה וואס דאס איז א אב הטומאה. דאס הייסט אז איך בין א טמא מת, איך בין טמא געווארן פון א מענטש וואס איז געשטארבן, האב איך יעצט א דין ווי א אב הטומאה. ס'איז דא נאך אנדערע זאכן וואס קענען זיין א אב הטומאה, ווי למשל א שרץ, איינע פון די שמונה שרצים וואס זענען געשטארבן, אז איך גיי יעצט אנרירן דעם שרץ, איז דער שרץ האט יעצט א דין ווי א אב הטומאה. ס'איז דא נאך איינס, ס'איז דא א זב, א מענטש וואס איז א זב, האט ער אויך א דין ווי א אב הטומאה. און ממילא, טאמער זיי גייען יעצט אנרירן נאך א אנדערע זאך, לאמיר זאגן זיי רירן אן נאך א מענטש, איז וואס געשעהט מיט דעם מענטש, היות דער מענטש וואס האט אנגערירט דעם מת, אדער דעם שרץ, אדער די זב, ער איז א אב הטומאה, איז יעצט אז זיי גייען אנרירן נאך א אנדערע מענטש, ווערט יענער די נעקסטע מדריגה א ראשון, אדער רירן זיי אן א כלי, ווערט די כלי א ראשון. און ממילא אזוי ווי מיר זעהן אז די טומאה גייט אייביג פון איין מדריגה אראפ צו די נעקסטע מדריגה. יעצט קומט דער מענטש וואס ער איז א ראשון און ער גייט אנרירן עסן, איז די הלכה איז אז די עסן, די טרינקן, ווערט יעצט א שני, היות ער איז געווען א ראשון, די נעקסטע זאך וואס ער רירט אן איז א שני, און ממילא דא ענדיגט זיך עס בעצם יעצט לגבי חולין, דאס הייסט חולין קען נישט גיין ווייטער ווי א שני, סאו די עסן וואס איך האב דא, אפילו די עסן גייט אנרירן נאך א צווייטע זאך, היות מען רעדט דא פון חולין עסן, קען דאס נישט ווייטער גיין. יעצט איז דא נאך איינער וואס זיצט אויף א מדריגה פון א שני, דאס איז א טבול יום, א מענטש וואס האט אנגערירט א שרץ איז ער געווארן טמא, יעצט כדי זיך צו מטהר זיין מוז ער גיין אין מקווה, יעצט וואס, איינמאל ער איז געווען אין מקווה, ער ווערט נאכנישט אינגאנצן טהור, נאר ער מוז האבן הערב שמש, ער מוז ווארטן ביז די זון גייט אראפ ביז נאכט, און שפעטער ווערט ער אינגאנצן טהור. איז מדאורייסא איז האט ער הלכה ווי א שני. יעצט למאי נפקא מינה, אונז האבן דאך געזאגט אז עסן קען נישט ווערן ווייטער גיין, ווילאנג ס'איז חולין קען עס נישט ווייטער גיין, איז די הלכה איז לגבי תרומה, תרומה קען יא ווערן א שלישי, און ממילא אז איך האב תרומה, וואס לאמיר זאגן די טבול יום האט עס אנגערירט, אדער תרומה וואס האט אנגערירט אנדערע עסן וואס איז געווען א שני, ווערט די תרומה יעצט א שלישי, און ממילא האב איך יעצט נאך א מדריגה לגבי תרומה. יעצט איז דא נאך איין מדריגה, לגבי תרומה דא ענדיגט זיך עס, דאס הייסט טאמער די תרומה רירט יעצט אן א צווייטע תרומה, בלייבט די צווייטע תרומה טהור ווייל ס'קען נישט ווייטער גיין צו א רביעי, ס'איז דא אבער איין זאך וואס קען יא ווייטער גיין צו א רביעי און דאס איז קודש, אז איך האב קרבנות וואס זיי רירן אן א תרומה וואס איז א שלישי, איז די הלכה איז אז דאס ווערט טמא און ס'ווערט א רביעי, ס'האט א דין פון א רביעי און יעצט ווייטער קען איך נישט עסן דעם קודש. יעצט מדאורייסא איז דא נאך איין מדריגה, ס'איז דא נאך איין זאך וואס הייסט מתכות, מתכות מיינט מעטל, די הלכה איז אז יעדע מעטל זאך וואס רירט אן א טמא מת, אדער ס'רירט אן די אבי אבות הטומאה, ס'רירט אן די מת אליינס, איז די הלכה איז אז די מעטל האט דעם דין אזוי ווי די חפץ וואס האט אנגערירט, דאס הייסט טאמער כ'האב א חפץ וואס איז מעטל האט אנגערירט א טויטע מענטש, האט דאס א דין ווי א אבי אבות הטומאה. טאמער כ'האב א מעסער למשל, ס'האט אנגערירט א טמא מת, א מענטש וואס האט אנגערירט די מת, דאס הייסט ס'האט אנגערירט א אב הטומאה, באקומט די מעסער א הלכה פון א אב הטומאה, דאס א חידוש וואס איז מדאורייסא. איז איינמאל מ'פארשטייט דאס, דאס הייסט די פינף מדריגות, כ'האב די אבי אבות הטומאה, כ'האב די אב הטומאה, כ'האב די ראשון, כ'האב שני, און כ'האב שלישי. איז כדי איינמאל מ'פארשטייט דאס, איז לאמיר אנהייבן צו לערנען די משנה. זאגט די הייליגע משנה, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, רבי חנינא סגן הכהנים האט געזאגט, מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף הבשר שנטמא בוולד הטומאה, מען האט נישט צוריק געהאלטן צו גיין פארברענען די בשר שנטמא בוולד הטומאה, דאס הייסט וולד הטומאה איז איינער וואס איז א ראשון וולד, ס'איז א קינד פון א טומאה, דאס הייסט ער איז א קינד פון א אב, דאס הייסט ער איז א ראשון, איז האבן מיר געזאגט אז ווען ער רירט יעצט אן, ווערט די נעקסטע חיי-, ווערט די נעקסטע חפץ, די נעקסטע סארט טומאה, סאו טאמער ער איז א ראשון, קומט אויס די פלייש וואס ער האט אנגערירט, איז יעצט א שני, דאס הייסט איך האב דא א שטיקל פלייש וואס איז א שני, און ממילא היות ס'איז א שני, איז דעם שטיקל פלייש קען איך שוין נישט עסן יעצט, יעצט ווי וואס טו איך מיט דעם, איך מוז עס פארברענען. יעצט, ווי אזוי פארברענט מען דאס? וואלט איך געקענט מיינען, איך מוז מאכן א פייער, און פשוט מאכן זיכער אז איך פארברען די שטיקל אליינס, ווייל עס איז א שני. האט רבי חנינא געזאגט, ניין, איך קען דאס פארברענען צוזאמען מיט א אנדערע טומאה. וועלכע טומאה? עם הבשר שנטמא באב הטומאה. טאמער איך האב א בשר, א שטיקל פלייש וואס איז געווארן טמא פון א אב הטומאה, סאו לאמיר זאגן א שרץ האט עס אנגערירט, קען איך נעמען דעם שטיקל פלייש וואס דער שרץ האט אנגערירט וואס דאס איז א ראשון, ווייל דער שרץ האבן געזאגט איז א אב, דער שטיקל פלייש איז א ראשון, קען איך נעמען דעם ראשון פלייש און עס צוזאם פארברענען מיטן שני פלייש, הגם בעצם זיי זענען נישט אויפן זעלבן מדריגה, ואף על פי שמוסיפין טומאה על טומאתו, אפילו בעצם איך לייג צו א טומאה, ווייל די שרץ פלייש איז א ראשון, מיין שטיקל פלייש וואס איז טמא געווארן פונעם ראשון איז דאך א שני, נאך אלץ מעג איך זיי צאם פארברענען. הוסיף רבי עקיבא, האט רבי עקיבא צוגעלייגט ואמר, און ער האט צוגעלייגט, מימיהם של כהנים, אייביג פון די צייט פון די כהנים, לא נמנעו מלהדליק את השמן שנפסל בטבול יום, אז איך האב געהאט שמן פון תרומה וואס איז טמא געווארן פון א טבול יום, האט מען געזאגט די טבול יום האט א דין ווי א שני, יעצט די תרומה האבן געזאגט אז תרומה קען ווערן א שלישי, און ממילא האב איך געמעגט עס פארברענען דעם אויל וואס איז געווארן טמא פון א שני, ס'הייסט ס'איז געווארן א שלישי, בנר שנטמא בטמא מת, אפילו איך האב געהאט א לעכט, איך האב געהאט א לאמפ וואס איז טמא געווארן פון א טמא מת, דאס הייסט פון א מענטש וואס האט אנגערירט א מת, דאס הייסט ער איז געווען א אב הטומאה, האט ער אנגערירט דעם לאמפ איז דער לאמפ א ראשון. איז קען איך נעמען יעצט דעם אויל וואס איז א שלישי, איך קען עס אריין לייגען אין א ראשון, וואס בעצם הייב איך עס אויף, איך טויש דער שלישי, איך טויש עס פון א שלישי צו א שני, ווייל אז דער שלישי גייט אריין אין א ראשון, האבן געזאגט ווערט עס יעצט די נעקסטע מדריגה, קומט אויס אז איך האב אויפגעהויבן דעם שני, דעם שלישי אויל האב איך געמאכט צו א שני, און ממילא זאגט רבי עקיבא דאס האט מיך אויך נישט געשטערט. אף על פי שמוסיפין טומאה על טומאתו, הגם בעצם ביים אויפהייבן, ביים אריינלייגן די צוויי זאכן צוזאמען קומט דאך אויס אז די תרומה וואס איז געווען שלישי איז יעצט געווארן א שני, האט רבי עקיבא געזאגט שטערט מיך דאס נישט, מען מעג דאס טון. אמר רבי מאיר, זאגט רבי מאיר, מדבריהם למדנו, פון דעם וואס איך זע אז רבי חנינא סגן הכהנים האט געזאגט אז איך מעג נעמען צוויי זאכן וואס מען דארף ממילא פארברענען, הגם זיי האבן נישט די זעלבע מדריגה פון טומאה, מעג איך זיי פארברענען צוזאמען, און רבי עקיבא האט אויך געזאגט אזוי אז הגם איך זיי האבן נישט די זעלבע מדריגה פון טומאה, מעג איך זיי צאם פארברענען, זאגט ר' מאיר מדבריהם למדנו ששורפים תרומה טהורה עם הטמאה בפסח, אז איך האב ערב פסח, איך האב דא תרומה וואס איך דארף, איך האב חמץ וואס איך דארף פארברענען, און ממילא אפשר וואלט געווען א מקום צו זאגן איך דארף מאכן צוויי פייערס, די תרומה וואס איז טמא גייט אין איין פייער, די תרומה וואס איז טהור גייט אין א צווייטע פייער, ווייל די מינוט וואס איך ווארף עס אריין אין פייער, קאנעקטן זיי זיך צוזאמען, לכאורה וועט די טהור'דיגע תרומה ווערט טמא יעצט. אפשר דאס איז א פראבלעם, ווייל איך טאר דאך נישט גיין מטמא זיין תרומה. זאגט ר' מאיר, מדבריהם למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח. הא ראי' דו זעסט דאך אז ס'שטערט מיר נישט, וויבאלד כ'פארברען עס ממילא, שטערט מיך נישט אז ס'ווערט טמא, ס'שטערט מיר נישט איך ברענג עס ארויף צו א העכערע לעוועל, און מילא זאגט ר' מאיר די זעלבע זאך וועט זיין מיט חמץ, ס'שטערט מיך נישט אז כ'וועל נעמען תרומה טהורה מיט תרומה טמאה און איך לייג זיי צוזאם אריין אין פייער, הגם בעצם כ'בין יעצט מטמא די תרומה טהורה. שטערט מיר דאס נישט, וויבאלד איך זעה דאך לגבי טומאה האט אויך נישט געשטערט מען האט צוזאם אריינגעלייגט צוויי זאכן. אמר רב יוסי זאגט רב יוסי אינו מן המדה עס איז נישט קיין צושטעל, רב יוסי שמועסט נישט אויס פארוואס. זאגט די משנה ווייטער ומודים רב אליעזר ורב יהושע רב יוסי זאגט אז אפילו רב אליעזר מיט רב יהושע זענען מודים זיין אז וואס ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה, אבער ווען עס קומט לגבי תרומה אז יעדע תרומה דארף מען פארברענען פאר זיך אליינס, תרומה וואס איז טהור מיט תרומה וואס איז טמא, איך טאר זיי נישט פארברענען צוזאמען. יעצט ווער זענען די צוויי שיטות? ווער איז דער ר' אליעזר? ווער איז דער ר' יהושע עס שמועסט אויס, על מה נחלקו, וואס איז געווען זייער מחלוקת, דאס איז געווען על התלויה ועל הטמאה, אז איך האב געהאט חמץ, וואס איך בין נישט זיכער איז עס יא טמא איז עס נישט טמא, און איך האב איינס וואס איז אוודאי טמא, אויף דעם איז געווען א מחלוקת צווישן זיי, מעג איך דאס צאם פארברענען צו נישט, שרב אליעזר אומר תשרף זו לעצמה וזו לעצמה, רב אליעזר האט געהאלטן אז יעדע איינס דארף ווערן פארברענט פאר זיך אליינס, ווייל למעשה איינס איז דאך תלויה, איך בין נישט הונדערט פראצענט זיכער אז ס'איז טמא, און ממילא אפשר איז עס טהור, גיי איך עס יעצט פארברענען מיט די טמא'דיגע חמץ, גיי איך דאך מטמא זיין תרומה, וואס דאס טאר איך נישט טון. רבי יהושע אומר, רבי יהושע זאגט, שתיהן כאחת, אז ס'איז תלויה וואס איך בין נישט זיכער מעג איך זיי ביידע צוזאמען פארברענען, אבער דאס איז קלאר, גיין פארברענען טהור'דיגע מיט טמא'דיגע, דאס האט ער זיכער געהאלטן אז איך קען דאס נישט טון. איז די גמרא גייט יעצט צענעמען די ווערטער וואס רבי חנינא האט געזאגט, און לאמיר דא אביסל בעסער פארשטיין וואס טוט זיך דא. זאגט די גמרא אזוי, מכדי, לאמיר דא זעהן וואס די מעשה איז געווען, דאס הייסט רבי חנינא האט געזאגט אז איך קען נעמען בשר וואס איז נטמא בוולד הטומאה, די בשר וואס איז טמא געווארן פון א ראשון, דאס הייסט די בשר איז געווארן א שני, קען איך עס נעמען, און איך קען עס פארברענען צוזאמען מיט בשר וואס איז טמא געווארן פון א אב, וואס יענע טומאה איז א ראשון. אויב אזוי, זאגט די גמרא לאמיר דאס פארשטיין. מכדי לאמיר עס פארשטיין. בשר שנטמא בוולד הטומאה, מאי הוה? דער בשר וואס איז טמא געווארן פון א וולד הטומאה, וואס הלכה האט עס? ער האט דאך אנגערירט א ראשון. אויב אזוי, וואס פאר א הלכה האט דער שטיקל פלייש? מאי הוה? שני. ער איז דאך א שני. אויב אזוי, כי שריף ליה בהדי בשר שנטמא באב הטומאה, אז ער גייט עס יעצט פארברענען, מיטן בשר וואס איז טמא געווארן פון אב הטומאה, דאס הייסט, ער נעמט יענע שטיקל פלייש און פארברענט עס מיט דעם שטיקל פלייש וואס האט אנגערירט דעם שרץ, מאי הוי? שני, און ווער קומט דאך אויס, אז איך נעם מיין שטיקל פלייש, איך ווארף עס צוזאם אריין אין פייער מיטן יענע שטיקל פלייש, וואס האט מיין שטיקל פלייש יעצט די הלכה? איז אזוי ווי א שני, דאס הייסט אפילו איך לייג עס אריין צוזאמען איז עס דאך ווייטער א שני, אויב אזוי שני ושני הוא אויב אזוי מאי מוסיף לו טומאה על טומאתו איכא, וואס פאר א מוסיף טומאה האב איך יעצט געמאכט, מיין פלייש איז דאך געווען ביז יעצט איז געווען א שני. אז ס'רירט אן יעצט דעם בשר וואס איז טמא געווארן פון א אב הטומאה, דאס הייסט ס'רירט אן א ראשון, ווערט עס דאך אויך א שני, אויב אזוי פרעגט די גמרא מיין שטיקל פלייש האט זיך גארנישט געטוישט, ס'איז געווען ביז יעצט א שני, און יעצט לייג איך עס צאם מיטן אנדערן שטיקל פלייש וואס איז א ראשון בלייבט עס אויך א שני, ממילא וואס איז דא די גרויסע חידוש וואס רבי חנינא קומט צו זאגן, מ'האט גענומען דעם שטיקל פלייש, מ'האט עס געמעגט צאם פארברענען מיטן ראשון, כ'האב געמעגט נעמען דעם שני פלייש, כ'האב עס געמעגט פארברענען מיט א ראשון, וואס איז דער גרויסער חידוש? ס'איז געווען לכתחילה א שני, איך פארברען עס טאקע מיט א ראשון, אבער דער ראשון מאכט דאך אויכעט נאר א שני, אויב אזוי קומט אויס מיין פלייש איז געבליבן די זעלבע מדריגה, ממילא וואס איז דער חידוש אז איך מעג טון אזא זאך? אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה, ביסט גערעכט. נאר וואס הכא בוולד וולד עסקינן, דא רעדט זיך נישט אז ס'איז געווען איין שטיקל פלייש, נאר ס'איז געווען א מענטש האט אנגערירט א שטיקל פלייש לאמיר זאגן יעצט די שטיקל פלייש איז געווארן א שני, יעצט די נעקסט די שטיקל פלייש האט אנגערירט נאך א שטיקל פלייש, דאס הייסט ס'איז יעצט ווערט יעצט א שלישי, און ממילא זאגט ער אזוי היות ס'האנדלט זיך דא מיט א שלישי, און ממילא די שלישי איז געווען די חידוש אז איך מעג פארברענען דעם שלישי צוזאמען מיטן ראשון. דהוי ליה שלישי, מיין שטיקל פלייש איז דאך יעצט דאס איז געווארן א שלישי, וויבאלד ס'האט אנגערירט וולד וולד, ס'איז נישט אז דאס שטיקל פלייש האט אנגערירט דעם ראשון אליינס, ס'איז געווען א שטיקל אינצווישן, און ממילא מיין שטיקל איז געווארן א שלישי, און ממילא קען איך יעצט נעמען דעם שלישי, און איך מעג עס צאם פארברענען, דעם שטיקל, מיטן אנדערע שטיקל, וואס יענץ איז געווען א ראשון, קומט דאך אויס, וקסבר שלישי מותר לעשותו שני, יעצט וואס איך האב אויפגעהויבן מיין שטיקל פלייש, וואס דא איז עס געווען א שלישי, איך ברענג עס ארויף צו דא אויבן, איך ריהר אן דעם ראשון, קומט דאך אויס אז מיין שטיקל פלייש דא ווערט יעצט א שני, אז מיין שטיקל פלייש איז געווארן א שני, פשט איז האב איך דא א חידוש, אז איך האב גענומען דעם שלישי און איך האב עס געטוישט צו א שני, איך האב עס אויפגעהויבן מיט איין מדריגה, ממילא אז איך הייב עס אויף מיט איין מדריגה, דאס איז די חידוש פון רבי חנינא סגן הכהנים אז איך מעג טון אזא זאך. פרעגט די גמרא, ווי אזוי ארבעט עס? והא אין אוכל מטמא אוכל, ווי אזוי זאגסטו אז מיין שטיקל וואס איז געווען א שלישי ווערט יעצט ארויף צו א שני? לכאו' די הלכה איז דאך אין אוכל מטמא אוכל, און ממילא אפילו דו האסט עס פארברענט צוזאמען מיט א ראשון ווילסטו מיר זאגן וויבאלד דאס איז געווען א ראשון מאכט עס יעצט צו א שני? אבער לכאורה ווי אזוי גייט די טומאה אריבער פון איין שטיקל צום צווייטן? והא אין אוכל מטמא אוכל, עסן קען נישט מטמא זיין א צווייטע עסן, דתניא אונז האבן געלערנט יכול יהא אוכל מטמא אוכל, כ'וואלט קען מיינען אז אוכל קען מטמא זיין אוכל, תלמוד לומר וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא, שטייט אין פסוק, טמא הוא איז די גמרא מדייק, הוא טמא, דווקא די שטיקל ווערט טמא, אבער ואין עושה כיוצא בו טמא, אבער איין עסן קען נישט מטמא זיין א צווייטן עסן, און ממילא פרעגט די גמרא, אפילו איך נעם מיין שלישי שטיקל פלייש, און איך פארברען עס מיט א ראשון, וואס גייט דאס מיך אן, ס'ווערט נישט יעצט א שני, ווייל אין אוכל מטמא אוכל, אויב אזוי בלייבט מיין שטיקל א שלישי, הגם ס'ליגט אין פייער צוזאמען מיט א ראשון. זאגט די גמרא אזוי, הניחא לאביי, דאס איז זייער גוט לפי אביי דאמר לא שנו אלא בחולין, ווען איז געזאגט געווארן אז איינס קען נישט מטמא זיין א צווייטן דאס איז דווקא ביי חולין, און ממילא דא רעדט מען דאך פון קודש, אבל בתרומה וקדשים עושה כיוצא בו, ממילא פארשטיי איך זייער גוט, קומט רבי חנינא און זאגט מיר, וויבאלד מען רעדט דא פון קודש, קען דאך יא איין אוכל מטמא זיין אוכל, האב איך דא מיין שלישי וואס איך ווארף עס אריין אין פייער צוזאמען מיט א ראשון, קומט דאך אויס אז ס'ווערט יעצט צו א שני, איז דא א גרויסע חידוש. ולרב אדא בר אהבה, לפי רב אדא בר אהבה משמיה דרבא נמי דאמר לא שנו אלא חולין ותרומה, ער זאגט דווקא חולין מיט תרומה האבן נישט דעם כח אז איין אוכל זאל מטמא זיין א צווייטן, אבל בקדשים, עושה כיוצא בהן, אבער ביי קדשים, קען איין עסן מטמא זיין דעם צווייטן, און ממילא שפיר איז זייער גוט. קען איך זאגן אז איך נעם מיין שלישי, איך ווארף עס אריין אין פייער מיטן ראשון, ווערט יעצט דער שטיקל א שני? דאס איז א גרויסער חידוש, אז איך קען נעמען מיין שטיקל פלייש, עס ארויפברענגען א מדריגה, און ס'זאל מיר נישט שטערן, דאס איז דער חידוש וואס ר' חנינא קומט מיר צו זאגן. אלא לרבינא נאר לפי רבינא משמיה דרבא דאמר מקרא מלא דיבר הכתוב אז ווען די תורה זאגט אז מען קען נישט אוכל מטמא זיין אוכל מיינט עס יעדע זאך לא שנא חולין נישט נאר חולין לא שנא תרומה נישט נאר תרומה לא שנא קדשים און אפילו קדשים האט נישט דעם כח אז איין שטיקל זאל מטמא זיין דעם צווייטן אינו עושה כיוצא בו אויב אזוי מאי איכא למימר אויב אזוי, וואס איז די גאנצע חידוש פון רבי חנינא? וואס קומסטו מיר זאגן אז וואס, איך מעג נעמען מיין שלישי און עס אריינווארפן אין פייער מיטן ראשון, אבער ס'קען דאך נישט אריבערגיין די טומאה, און ממילא, די צוויי שטיקלעך, זיי קאנעקטן זיך נישט צוזאמען, אויב אזוי קומט דאך אויס אז מיין גאנצע פלייש בלייבט טהור, אז נישט קיין טהור אבער ס'בלייבט א שלישי, אבער ס'טוישט זיך נישט אין מדריגה, און ממילא וואס קומסטו מיר דא מחדש זיין רבי חנינא? ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן דאיכא משקין בהדי בשר, ביסט גערעכט, נאר וואס, ס'איז געווען דא משקין אויפן פלייש, דאס הייסט ווען די שרץ האט אנגערירט מיין ערשטע שטיקל פלייש איז געווען דארטן וואסער אויכעט, און ממילא מיין שטיקל פלייש מיטן וואסער צוזאמען האבן אנגערירט דעם שרץ און זענען זיי אלע געווארן א ראשון יעצט. איז יעצט ווען איך ווארף עס אריין אין פייער, מיין שלישי, פלייש, רירט יעצט אן די ראשון וואסער מיט די ראשון פלייש, און במילא דאיכא משקין בהדי בשר, דקי, דקא מיטמא מחמת משקין, און במילא מיין שטיקל פלייש וואס איז א שלישי ווערט יעצט א שני, נישט ווייל עס האט אנגערירט א ראשון פלייש, נאר ווייל עס האט אנגערירט א ראשון וואסער, דורכן וואסער, די וואסער איז יעצט מטמא מיין שטיקל פלייש, און ס'ברענגט ארויף מיין שטיקל פלייש פון א שלישי און ס'מאכט פון דעם א שני. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, האי עם בשר שנטמא באב הטומאה, וואס זאגט רבי חנינא אז איך מעג פארברענען דעם שטיקל פלייש מיט בשר שנטמא באב הטומאה, הייסט די ווארט איז אז כ'נעם די פלייש מיט די פלייש צוזאמען, לכאורה עם הבשר ומשקין מיבעי ליה, וואלט דאך געדארפט שטיין אז כ'קען עס מטב, כ'קען עס אריינלייגן מיטן בשר און דעם משקין צוזאמען, מיין שלישי פלייש קען איך פארברענען מיט בשר און משקין ווייל די גאנצע ווארט איז דאך נאר די משקין, ווייל אין טאמער האב איך נישט קיין וואשקען, טאמער האב איך נאר פלייש, האלט איך דאך יעצט אין די שיטה אז אז אין אוכל מטמא אוכל, אויב אזוי פארוואס זאגט מיר ר' חנינא נישט קיין ווארט פון דעם וואסער? וואס זאגט די גמרא ביסט גערעכט נאר וואס אלא נהי דאין אוכל מטמא אוכל מדאורייתא ביסט גערעכט טאקע אז מדאורייתא איז אין אוכל מטמא אוכל און ממילא טאקע איז דער שלישי אז איך ווארף עס אריין אין פייער וועט גארנישט געשען דערצו ווייל ס'בלייבט א שלישי און ס'קען נישט ווערן א שני דורך דעם וואס ער רירט אן א ראשון ווייל אין אוכל מטמא אוכל נאר וואס? מדרבנן מיהא מטמא, מדרבנן איז עס יא מטמא, און ממילא זאגט רבי חנינא מיט די חידוש, אז הגם בעצם מדאורייתא איז עס נישט קיין שום פראבלעם, אבער מדרבנן איז יא דאך דא א פראבלעם, ווייל איך מאך פון די שלישי מאך איך יעצט א רבנן'דיגע שני, קא משמע לן אז דאס שטערט מיר נישט, און די גאנצע חידוש איז טאקע נאר אז ס'איז אויף א דרבנן'דיגע לעוועל, מה שאין כן לפי די ערשטע צוויי שיטות, טאמער איך האלט אז קדשים קענען יא מטמא זיין אוכל אלס אוכל, אויב אזוי האב איך דא א דאורייתא'דיגע חידוש, אז איך קען נעמען מיין שלישי פלייש, עס אריינווארפן צוזאמען מיט א ראשון פלייש, און איך ברענג עס ארויף פון א שלישי און איך מאך פון דעם א שני, און דאס האט מען נישט געשטערט, און דאס איז געווען דער חידוש פון רבי חנינא סגן הכהנים.